א גוטן ערב שבת קודש פרשת וירא און ער האט זיך באוויזן. מ'האט אנגעהויבן ווייטער זיך מאכן א געהעריגע מלחמה קעגן די דראגס, וואס דאס איז מורא'דיג גוט. למעשה די מלחמה וואס מ'האט געהאט קעגן די חזירים האט ברוך השם זייער שיין נושא פירות געווען, ס'האט זיך כמעט ווי אפגעשטעלט. דראגס האט אבער צוויי פראבלעמען פארוואס מ'קען עס נישט אפשטעלן. נאמבער וואן ווייל ס'איז שוין היינט ליגעל. ווען ס'האט נישט געוואלט גיין מ'זאל אים כאפן אין דזשעיל און טראגן, איז א מעשה. היינט ליגעל. און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. די גאווערמענט דאזענט קעיר, זיי ווילן וויסן איין זאך, ס'איז געווען א שווארצע מארקעט, זיי האבן עס געוואלט אפשטעלן, און זיי האבן עס אפגעשטעלט. איי ס'הארגעט אוועק מענטשן, ליין סטאטיסטיקס, טיטשערס זאגן די קינדער קומען אריין און דעי קענט איווען קאנצענטרעיט, באט נאובאדי קעירס. דאס איז איין פראבלעם. די צווייטע פראבלעם איז אזוי אז. איינער האט געוואלט כאפן א זכר, ער האט געוואלט כאפן א יונגל, טבע איז אז א מענטש רייבט זיך אויס און ס'קומט ארויס די זאמען ווערט ער ווי מ'זאגט בארואיגט, מאכט ער א חשבון אז ער'ט דארפן גיין אין דזשעיל און ער'ט דארפן דורך גיין דעם סיסטעם, רייבט ער זיך אויס ביי זיך אינדערהיים, נישט וואס מ'מעג עס טון, ס'כאילו הורג את הנפש, אבער ס'איז אויף אזויפיל אז הי דאזענט ניד א פארטנער טו איט. ווען ס'קומט אבער די ענין פון דראגס איז עס זייער זייער א הייקלע זאך, ווייל אפילו דו קענסט עס טון ביי דיר אינדערהיים, באט איף יו אווערדראג יורסעלף ביסטו טויט. פארשטייסט? איז דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס דאס קענסטו נישט סאבסטעטוטן מיט א קאנטראל. רייבסט זיך אויס, שוין איז אוועק די תאווה. אדער איך האב געזאגט אייביג אויפן האטליין זאלסט נישט גיין אין א מקווה, זע נישט מענטשן נאקעט, טוסטו נישט ווערן אראוזד. מענטשן האבן מיר געזאגט אז זיי גייען פאר יארן פאר טערעפי און ס'האט זיי גארנישט געהאלפן, דיין עצה האט יעדן יעדעס מאל געהאלפן. מענטשן זאגן זיי זענען קלין פֿינף יאר, צען יאר, פֿופֿצן יאר, איז למעשה איז דראגס איז אזא זאך וואס דאס עס האט נישט קיין סובסטיטוט. ס'איז נישט אז דו'סט נעמען אביסל וועסטו זיין צופרידן, ווייל דו ווייסט נישט ווען עס הייסט אביסל און ווען עס הייסט אסאך, ביסט דאך אינגאנצן נישט ביי דיר. און נאכדעם איז דא נאך א נקודה, ווען דו גייסט ארויף אויף דראגס ווייסטו שוין נישט וואס טוט זיך מיט דיר, ביסט עלול אויף רציחה, ביסט עלול אויף אלעם, פארשטייסט? סאו דאס איז די מורא'דיגע פראבלעם וואס דראגס האט אין זיך, און ס'וועט זיין זייער שווער צו טעקלען, נישט סתם, זייער שווער צו טעקלען, און ווען מ'איז אויף דראגס, און מ'איז שוין צוגעוואוינט, און גיי הייב דיך אן אפצוגעוויינען, זיי זאגן אז ניינטי פייוו פערסענט פאלן צוריק, אזוי זאגן זיי, סאו וואס קען מען דא טון? און מען דארף האבן מיליאנען דאלער צו קיורן, ווען איינער איז אויף דראגס זאלסטו אים אראפנעמען, דארפסטו האבן טערעפי, ס'איז נישט דא צופיל אידישע פלעצער אויך נישט פאר דעם, ס'איז דא אין קאליפארניע, ס'איז דא אין ניו יארק, אבער נאטינג לויט וויפיל דער חורבן איז פון די דראגס, איז אזוי ווי איך זאג אייביג, די איינציגע וועג זאלסט פטור ווערן פון די מגיפה פון דראגס, זאלסט עס נישט נעמען די ערשטע מאל, אזוי לאנג דו האסט עס נישט פארזוכט, פארסטו נאך גוט? האסט עס איינמאל פארזוכט ביסטו אין דר'ערד, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם. און איך זאג נאכאמאל, מען דארף אין אלע תלמוד תורה'ס און אין אלע מיידל סקולס לערנען וועגן דראגס. איך בין דא אין ארץ ישראל, איך האב זיי געזאגט דאס זעלבע. זיי פארשטייען עס, זיי לערנען עס. זיי האבן געזאגט זיי מאכן ספעשל קוריקולומס פאר די קינדער. דער איז נאטינג ראנג אז מען לערנט אים רייט פראם ראנג. פארוואס? א רעד לייטן טאר מען נישט קראסן, א גרין לייט מעג מען קראסן, האלטסטו ס'איז מער וויכטיגער פארן קינד פאר זיין סעיפטי ווען מ'זאל אים לערנען וועגן דראגס? נאר אזוי ווי ברוך השם אלעס פארט גוט, דעס וועט אויך מערטשעם פארן גוט וואן דעי, וואן פיין דעי עמיר אונז נאך האבן א פיין קאמיוניטי, און נישט סאקמער קאקמער, סאקמער האט נישט באשאפן דעם אייבערשטן און סאקמער האט נישט באשאפן דעם רבונו של עולם און סאקמער האט נישט באשאפן אלע גוטע זאכן, א יעדע גוטע זאך וואס קומט ארויס קומט פון סאקמער. סאטמאר רב'ס שטוב אזוי האט די אלטע פייגע געזאגט דאס וואס עטס האטס געמאכט יו לוק עט איט די רייט וועי עטס האטס געמאכט א גרעסערן חרבן און אויפגעשלאכעט קינדער און דורות סאך מער ווי עטס האטס געטוהן גוטס ענד דעטס וואט איטס אלל אבאוט און עטס האטס נאך היינט נישט איין נארמאלן מענטש מיט וועם מען קען רעדן א זאך אז מען וועט ענק שטופן און מען וועט קלאפן און מען וועט איינזעצן מענטשן און ס'וועט זיין א שטינקי שטאט וועט עטס קומען אוי יא אה געבטס אויך אפאר דאלער אונז זעמער אויכעט אויף די פראגרעם איך זאג יעדן טאטן איך גיי דיר זאגן יעצט א זאך איך האב עס שוין געזאגט צען מאל נאר היינט הערט מען מיך שוין מער ווי אמאל אמאל בין איך געווען באוזא די קלאון היינט בין איך ליידער נישט היינט איי פרואווד מיי סעלף סאו למעשה איז אזוי איך האלט אז פאר דו מאכסט קידוש דארפסטו יום השישי זאל מען מאכן אן אופן דיסקאשען צען מינוט מיט די קינדער וועגן דראגס.

א מענטש וואס הייסט אבי פישאף. ער איז א סייקייעטריסט צו א סייקאלעדזשיסט איך ווייס נישט פונקטליך אבער ער איז איינער פון די גרעסטע עסקנים אז מען זאל נישט פארלירן די קינדער מען זאל זיי ליב האבן און מען זאל זיי מקרב זיין און איך וויל ענק לאזן הערן א קליפ וואס ער האט ארויפגעלייגט פון רב שטיינמאן.

סיקס סיקס, און טאמער האט עטץ די טמא'נע כלי, וואס די רבנים רופן טמא, שיקט א אימעיל אויף טוויסטעד פערענטינג, TWISTED PARENTING, עט AOL דאט קאם. ס'איז זייער וויכטיג ס'דא אסאך מענטשן זיי קאלן מיך אויך אפ איך בין דאך אין סעקשועל אביוז זיי מיינען אז איך בין אין די דראג אביוז געב איך זיי אייביג ווי צו קאלן פליז. מעיק דיעז טינגס הענדי, און דאס וואס די רבנים זאגן אז ס'איז א טמא'נע כלי, הע! זיי זענען טמא מטומא מבית ומבחוץ ווייל זיי האבן געוואלט באהאלטן די אלע רשעות, די אלע שייגעצשטיק וואס איז פארגעגאנגען, קיינער איז נישט טמא נאר זיי, קען זיין וועגן דעם גייען זיי יעדן טאג אין מקווה, אדער קען זיין ווייל זיי משבת לשבת קוקן זיי ווי מ'טאר נישט. כ'האב געוואלט זאגן, צעקת בני ישראל באה אלי, ס'קומט צו מיר די געשרייעכטס פון די אידישע קינדער. כ'וויל רעדן, דער סקווערער רבי גייט בויען א גרויסע שול, און ער גייט בויען א ריזיגע שול פאר זעכציג, זיבעציג, הונדערט מיליאן דאללער פון קהל'ס געלט, ער האט דארטן קינדער, זיי שלאגן זיך דאך אויכעט ווער ס'וועט איבערנעמען יעצט די גרויסע בהמה. דער סקווער וואלט זיך געדארפט אויסלערנען. לערן דיך אויס, ר' מאטעלע האט געטון די שענסטע זאך, נישט נאר דאס, סאטמאר רב האט עס אויך געטון. סאטמאר רב האט עס געטון ווען מ'האט אים אדזשאסטעד די מעדיקעישאן, און מענטשן זיי האבן פארגעהאלטן האט ער געפרעגט, זאג מיר, ווען דו ביסט א ביזנעסמאן, דו לאזט איבער א ביזנעס, לאזט עס איבער פאר איין קינד? לאזט איבער פאר יעדן גלייך. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, נאר מ'זעהט אז ס'איז נישט קעגן די עשרת הדיברות. אונז האמיר געמיינט, איך ווייס אפילו, איך האב דאך געלערנט אין וויזשניץ, געווען אנגעקאקט דאס גאנצע חסידות, צמח איז געווען יונגער און מען געבט עס איבער פאר א יונגערן זון, און צוויי טארן נישט זיין, ווייל אז צוויי טארן זיין וועט עס נישט זיין גלייך צום רבונו של עולם ווייל דער אייבערשטער איז נאר אחד, אזויפיל שמוץ און שטותים וואס מען האט אונז צאמגערעדט, איך האב עס קיינמאל נישט ליב געהאט, איי נעווער לאווד איט. שטייסט? איז למעשה האסטו עטליכע קינדער, געב יעדן א טשענס. און חוץ פון דעם, חסידות איז היינט אזוי געוואקסן, כ'מיין אידישקייט, אז ווען א רב וויל נאר זיינע איינגעשטעלטע, ווען א רבי'ן וויל זיינע איינגעשטעלטע אויפנעמען איינמאל א חודש צו אפילו איינמאל אין דריי חדשים, האט ער נישט די צייט פאר דעם. קודם האט ער א שחיטה אפצוטרייפענען די גאנצע וועלט מיט זיין טרייפענע פלייש, און נאכדעם האט ער דארטן אנדערע זאכן. נישט. אידישקייט איז היינט די איטס די פורדעסט פארט וואס א רבי קוקט אריין. סאטמאר רב'ס א תלמיד האט מיר אמאל מסביר געווען אז די רבי האט אמאל געוויינט האט ער געזאגט אזוי, אמאל איז געווען א רב א תלמיד חכם א ירא שמים, אויסגערעכנט וואס א רב האט געהאט אלץ, דער בעל דבר האט געזען אז ס'איז נישט גוט האט ער צוטיילט, איינער איז א ירא שמים, די רב איז נישט קיין ירא שמים, ירא שמים איז נישט קיין רב, ער האט צוטיילט יעדע זאך. שוין. בקיצור למעשה איז. דער סקווער איז א געפערליכע חברה, דער רבי האט נאך צו טון דארט מיט די קינדער, ער ווייסט עס נישט וויאזוי צו סעטלען, און עס איז אזוי, דער רבי איז א מנודה, ער איז א מנודה, ער איז א נידה אויכעט, ער זיצט עקסטער ביים טיש, קיינער זיצט נישט לעבן אים, איין זון זיצט דארטן ביי יענעם עק, ס'איז אזאלעכע באלאוניס די גאנצע חסידות, סאטש בעלאוני, א איך וויל דיר זאגן, איך האלט אז דער טשנאבלער וואס האט געגרינדעט דאס גאנצע חסידות איז האט האט נישט אויסגעחלומט אזאלכע שטותים וואס מען חלומט היינט אויס אין סקווער, עניוועי עס קומען, קאלן מיך אויף יונגעלייט שוין יארן וואס איך דאוון נישט שבת וויל איך מיך מדבק זיין צום בורא כל עולמים, נו אבער למעשה איך קען נישט, שטעל דיר פאר דו גיי אריין מיט טויזנט מענטשן אין איין שול, גיי אריין, איך וואלט עס אויך נישט געקענט, און איך זעה א גרויסער עולם איי וואלק עוועי, ס'איז נישט געמאכט אויף צו דאווענען, ס'איז געמאכט אויף פראפעגאנדע. מען נוצט דעם אייבערשטנ'ס שבת מיטן אייבערשטנ'ס נשמת פאר פראפאגאנדע, דעטס אלל איט איז. יעצט למשל סאטמאר, סאטמאר האט אין קרית יואל כ'ווייס נישט וויפיל שילן, און מענטשן האבן שילן, דער איז נאטינג ראנג וויט אלל דעט, ס'איז זייער גוט, יעדער טרעפט זיך א קליין פלאץ, מען קען אויפכאווען די קינדער, ס'זאל זיצן לעבן דיר ביים דאווענען, אז די קינד זאגט טאטי איך דארף גיין פיפי, איך דארף גיין דוקי, גייסטו גראד מיט אים ארויס.

זיבן מצוות דרבנן, אינאיינעם איז עס כתר, ויתנו לך כתר מלוכה. סקווער איז דא קפידות אויכעט, און ס'איז דא אסאך גארבידזש וואס מ'האט מיטגעברענגט, און אסאך ס'זאל העלפן די פירמע, דעטס אלל איט איז. און די אלע גארבידזש אלעס אינאיינעם איז געווארן היינט א חסידות, און פאר דעם איז מען זיך מוסר נפש, און מ'הארגעט מענטשן. ס'איז געקומען א איד וואס ער איז א שיינער בעל תפילה און ער האט געדאווענט אין די נורסינג האום, סאו וואט איז ראנג? וועגן דעם האט מען אים געדארפט פארברענען, דער רבי האט אריינגערופן דעם גענגסטער דעם בערגער און האט אים געזאגט עט עני קאסט איך וויל אים פטור ווערן, האט ער אים פארברענט, זעהר א גוטע דזשאב, באט דו יו אנדערסטענד וואטס גאוינג אן היער? איך פרעג דיך, דו יו אנדערסטענד? ער איז ארגער ווי ירבעם בן נבט. און אלעס קומט מיטן נאמען פון חסידות. און מען מוז דאווענען אין איין שול, איך בין נייגעריג צו אין טשערנאבל נישט געווען זעקס שולן, און נישט יעדער האט זיך מיטגעשטעלט, איך האב געלערנט אין וויזשניץ, די אלע אידן, די ווי רופט זיי מענדעלע, די באטשיס, זיי האבן זיך נישט צוגעשטעלט צו רבי חיים מאיר, הגם ער איז געווען א פונקטליכער מענטש, ער איז אריינגעקומען פונקטליך אן טיים, באט ס'איז געווען א גרויסער עולם מיט די לאנגע עליות מיטן ליינען, אין שיכון וויזשניץ איז געווען נאך אפאר שולן, היינט איז אויך דא, היינט איז דא אין דעם האטעל דעם. אן אולד עידזש האום און ס'איז דא אין בית הלל, איט איז נאטינג ראנג אז קיינער טאר נישט דאווענען ערגעץ אנדערש, ס'איז נאטינג ראנג, נאר דאס איז קראנקע מענטשן, ר' משה האט אויך געהאט דעם קראנקהייט אבער האט עס נישט געקענט דורכברעכן, ער האט געשריבן א בריוו פאר דעם שייגעץ דוד'ל, ער האט געמיינט אז דוד'ל דארף זיין עדווייס, האט ער געשריבן זאלסט מאכן אייגענע מענטשן און זאלסט זען זאלסט נישט האבן קיין מרידה אזוי ווי איך האב געהאט, איך האב געזען דעם בריוו, דער בריוו איז דא, איז. למעשה מאכט ער יעצט א מאוומענט אז ביז משיח קומט זאל מען נישט קענען דאווענען, יא מאכט א גרויסע מאוומענט א גרויסע שול און פארטיג. טאמער איז נאך זיין זון דער וואס ער גייט איבערנעמען, איך ווייס נישט צו איץ הייסט ער צו טיץ איך ווייס נישט, טאמער ער גייט נאך איבערנעמען וועט ער זיך אויסזען אזוי ווי דעם בערעלע'ס זון אהרן מרדכי, קען ער אריינקומען אום צוויי נאכמיטאג צום דאווענען, פארוואס נישט? ווייל ער פילט אזוי ווערט ער גרויס, ער פארקויפט גארנישט. זיין טאטע בערעלע איז א קלוגער יונג דורך און דורך, א עכטע גאליציאנער, ער האט אויפגעשטעלט וועלטן און ער האט זיך אנגעשמיסן מיט די עדה החרדית און מיט יעדן איינעם, ענד הי דיד איט, הי איז איינער פון די מאוסט סוקסעספולעסט רעבעס וואס איז דא, ווייל ער איז א קלוגער יונג, זיצט אויף א גוט בענקל, די געלט איז אריינגעקומען און פארטיג. אבער למשל זיין זון אהרן מרדכי איז דאך טאהליש מיט עץ הדעת טוב ורע דורך גאנצן. טאר נישט, און ער פארקויפט גארנישט, און ממילא אז ער פארקויפט נישט איז עס א גרויסער אומגליק, פארשטייסט, לאזט מען איבער אזא עולם, ווען דער בערעלע איז קלוג האט ער דארטן קיין עין הרע דרייצן קינדער, ווען ער איז קלוג לאזט ער איבער אלע אייניקלעך אין אן אנדער פלאץ, פארטס ארויס, בויעטס, אזוי ווי ר' מאטעלע האט געטון, און דאס איז די קלוגסטע זאך, איך האב קיינמאל נישט פארשטאנען פארוואס דאס דארף זיין אנדערש, מען האט מסביר געווען דו ווייסט נישט די רבי השפעות, די אלע באלאניס קען איך, יעצט קומען זיי ארויס אז די גאנצע מצוה טאנץ. אין אומאן איז אויך פויערן, עפעס איין א גאר א חסידישער איד פון אומאן האט עס געזאגט אויף מיין האטליין איך האב עס ארויפגעלייגט, פויערן האבן עס געמאכט, היות ס'איז אמאל געווען א פויערישע זאך, איז עס נישט געווען אנגענומען אין ברסלב די גאנצע זאך, דא איז מען זיך מוסר נפש דערפאר, שטייסט, איז דאס איז געווארן פון חסידות. יעצט גייט דוד'ל גייט אויפבויען א שול וואס די שול גייט אריינעמען צוויי טויזנט צו דריי טויזנט מענטשן, וואסערע מין דאווענעכץ איז דאס? ער איז טאקע משוגע? איך בין מסכים אז ער זאל עס טוהן, אבער איין זאך, ער שפילט זיך דאך מיט קארעלעך, ער דאווענט דאך נישט קיין ווארט, ער שפילט זיך מיט קארעלעך ביי אים אין צימער, ווייסט ער נישט וואס טוט זיך אינדרויסן, ער האט אפילו א בית כסא דארט זאל נישט מוזן ארויסקומען. סאו בקיצור אונז זעמער מיר אלע מסכים אז ער זאל בויען די שול אבער ער זאל זיצן אין בית מדרש זאל ער זעהן וואס דער עולם גייט דורך איך וויל זאגן פאר יעדן גביר וואס ער געט א דאלער פאר די שול איז ער עוקר די גאנצע סדר התפילה פון שבת און פון יום טוב ער איז א מסייע לדבר עבירה עוקר צו זיין אלעס וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן אונז געהייסן אז אונז דארף מיר דאווענען וכדומה. דאס איז אלעס וואס ער טוט אינדערהיים, ווער ס'האט געפירט קהילות ווייסט, למשל אינדערהיים אפילו אין סאטמאר, סאטמאר רב האט געדאווענט מיט די בחורים, די בעלי בתים האבן נישט געדאווענט מיטן סאטמאר רב, זיי האבן געהאט א עקסטערע שול, ס'איז אפילו דא א זאך אז די רבי פלעגט זאגן צוויי דרשות, איינס האט ער געזאגט אין זיין בית מדרש האט ער געזאגט וויי האר בייהאר און ס'איז צרות, און דארט האט ער געזאגט קינדערלעך, עה, און דער רבי האט געהאלטן אז מ'זאל גיין צוגעדעקט נישט מיט קיין שייטל, און דארטן האט דער רבי געזאגט, קינדערלעך טוטס ענק אן שייטלעך. דער באבובער רב ר' שלוימעלע דער פריעריגער וואס האט געוואוינט דא אין בארא פארק האט דאך געזאגט, קינדערלעך טוטס ענק אן שייטלעך. איז ער דאך א דברי חיים'ס אן אייניקל, דברי חיים האט דאך געהאלטן אז מ'טאר נישט, איז דא א איד וואס איז געווען דארט א מגיד שיעור, האדרעס טאדרעס'נס טאטע, האט אים מוסר געזאגט, פארוואס טוסטו אזא זאך קעגן א דברי חיים? דו ביסט דאך דברי חיים'ס אן אייניקל. האט ער אים געענטפערט, די קינדער ווילן זיך היינט נישט אפשערן אינגאנצן, זיי ווילן גיין מיט אייגענע לאנגע האר, אזוי ווי דא אין ארץ ישראל, דא גייט יעדער מיט אייגענע לאנגע האר, איינער גייט מיט א קופקע און ביי איינעם הענגט עס ארויס, אבער דער עולם האלט היינט ביי גארנישט. האט ער געזאגט, ווען דער דברי חיים זאל היינט לעבן וואלט ער געזאגט, קינדערלעך שערטס ענק אפ די האר און טוטס ענק אן א שיין שייטעלע, דעטס אלל. אזוי האט ער געזאגט. און דעמאלטס איז די די האדרעס טאדרעס'נס טאטע ברוגז געווארן און געווען אמאל א מגיד שיעור אין באבוב איז ער אוועקגעגאנגען. פארשטייסט? כ'העט געוואלט קוקן וויאזוי האדרעס טאדרעס'נס ווייב גייט אנגעטון, וועסטו שוין זעהן אלעס. ס'איז נישט וויכטיג. די עיקר איז אז מ'דארף זייער שטארק אבאכט געבן אז מ'זאל נישט פארלירן כלל ישראל. דער מענטש פארלירט כלל ישראל. סאו א איד וואס ער גייט און ער געבט געלט צו בויען אזא שול, דער איז ממש עתיד ליתן את הדין. און טאמער האט ער צוגעזאגט פופציג צו הונדערט טויזענט דאלער וויל איך ענק בעטן א טובה, איין טובה. גיי צו א בית דין, זעץ דיך אראפ און זיי דיר מתיר דעם נדר, געב נישט קיין געלט פאר אזא זאך, זיי האבן פיר פינעף בנינים וואס יעדע איינע האט א שול אין סקווער, פארוואס זאל מען נישט מאכן איבעראל זאלן דאווענען אן אנדערע שיכטע? אינדערהיים איז אזוי געווען, אינדערהיים געווען אז א בחור האט נישט געדאווענט מיט קיין באלעבאס, ווייל דער באלעבאס קומט גרעפעצט זיך אויס און פארצט גיסט זיך אויס אין בית מדרש נאכן קורס מיט מלוה וואס ער האט געהאט ביינאכט און ס'איז נאכנישט אויס דיידזשעסטעד און די בחורים האבן געדאווענט ווארעם ס'איז אלץ געווען אז די בחורים האבן געהאט עקסטרא מנינים אין אלע קהילות נישט היינט אנגעהויבן עס גאוס בעק יערס און יערס און זאל איך דיך פרעגן א בחור האט מיר געזאגט איך האב גערעדט מיט אים א בחור האט מיר געזאגט איך דאווען אינגאנצן נישט אין שול איך דאווען אינדרויסן איך קען מיך נישט אריינשטופן נאכדעם האט מיר אן אנדערער געזאגט נאך מער ער זאגט אז אזאלכע מענטשן וואס זיי טעראריזירן און זיי קוקן נאך ווער זיי קומען צום דאווענען און ווער נישט האט מען אים געכאפט ער קומט שוין נישט א האלב יאר צום דאווענען האט מען אים הערגענומען ס'הייסט היתכן דאווענען דאווענען האט ער געזאגט הער אויס כ'וויל דיר עפעס זאגן דו האסט דאך נישט קיין פראבלעם מיט מיין דאווענען ווייל איך קען אין דעם שול נישט דאווענען איך קען נישט וואטשן אויף מיינע קינדער איך דאווען מיט מיינע קינדער אינדערהיים און איך זע אז ווען ער דארף אין טוילעט דוקי אדער פיפי איז עס ביי מיר אינדערהיים ווייס איך אז קיינער זיצט מיר נישט אין טוילעט און ער טאטשט קינדער ס'איז געווען א מלמד מ'האט אים ארויסגעווארפן ווייל איך האב פארפירט מיין טאטע נישט מיר געדאכט איז געווען אין פרידוואלד איז געווען א מלמד וואס ער פלעגט אטעקן די קינדער פון אונטער די טוילעט און ער האט געהאט א מאסק ער האט אנגעטון א מאסק ביז מ'האט געכאפט ווער ער איז איז זאגט דער אינגערמאן פאר די קהילה פאר סקווירא קודש זאגט ער הער מיך אויס איך גיי נישט אוועק צו קיין אנדערע שול איך דאוון אינדערהיים און פארטיג אוי אויב אזוי קענסטו ווייטער טון הייסט א איד דעם בארא פארק'ן איז נישט געקומען דריי וואכן דאווענען אז דער רב האט אים געפרעגט, קאלט אים אפ און ער פרעגט, נו וואס איז געשען אז איר האט אויפגעהערט צו קומען דאווענען? זאגט ער, אנפארטשענעטלי, ליידער נישט פאר קיינעם געדאכט האט ער געהאט א הארץ אטאקע ער איז אין שפיטאל, זאגט ער, אה ברוך השם, כ'האב געמיינט איר זענט שוין געגאנגען צו אן אנדערן דאווענען, א הארץ אטאקע נאו פראבלעם. און דאס איז א מורא'דיגע עוולה, ס'איז אן עוולה שאין כמוהו, איך האלט אז יעדער איד וואס ער געט דא געלט, ער, דער סקווערער רבי איז דאך א ליידיגער פיסטער שטריקער, זעהט איר ער לאזט דאך איבער גארנישט, און איין זון זעהט אויס איז. ער איז א ליידיגייער און ער האט גארנישט אויפגעטון אין זיין לעבן, האט זיך אנגעזאמלט מיליאנען אין די שווייץ, אבער וואס האט ער היינט פון דעם? ער איז אלט קראנק, האט אלצהיימערס, וואס האט ער שוין פון די גאנצע זאך? אויפגעשטעלט א חסידות פון רשעות, די יוגנט האלט אינגאנצן נישט מיט מיט דעם גאנצן רשעות, זיי זאגן מיר, איך רעד מיט די יוגנט, די יוגנט זענען מיינע בעסטע ידידים, זיי האלטן אז ער איז א שייגעץ און א רשע און א מחרחר ריב'ניק און ער האט ער ליידט אויף נערוון, אזוי זאגן זיי, נאר ער נעמט עס אויס אויף די קהילה, דאס אלעס. א משוגענער האט אים געקויפט א הויז דארטן אויפן ים, ער האט עס נישט נאר פאר אים געקויפט, גראדע געגעבן פאר נאך איינעם אויך, איך בין נישט בארעכטיגט צו רעדן אין יענע מענטשנ'ס נאמען, אבער סקווער האט עס מייבם געווען, ס'איז דא דא א טאלענער שול, איך ווייס נישט וואס, א טשערנאבלדער שול, איז אויך ער האט עס צוגעגאנבעט, זיי זענען מייבם אלעס, יעצט וויל איך נאכאמאל זאגן דעם עולם, אז דו האסט צוגעזאגט א נדר ונדבה פאר די שול, זאלסטו מאכן זיכער, שו מעיק שור, אז דו גייסט צו א דיין, צו א בית דין, און זאלסט אים מתיר נדר זיין. זיין זאלסט אזא שול נישט בויען, זיי זאלן נעמען דרייסיג מיליאן דאלער און מען זאל בויען אין סקווער אין יעדע גאס א שיינע שול און עס וועט זיין אינטערן כק מרן'ס דזשוריסדיקשן און נאר אזוי וועט זיין די זאך געסעטלט ווייל טאמער נישט זעמער אונז אויף צרות און חוץ מזה בר מן דין אז מען האט שוין יא אזאלעכע גרויסע געלטער פארוואס לייגט מען זיך נישט אריין אין חינוך דער חינוך איז דארטן נישט אזוי גוט ס'איז געווען אמאל אין דרערד מען האט אביסל פארראכטן ווייל נחום ראזנבערג האט געטרייבערט, אבער ס'איז נישט וואס ס'דארף צו זיין, ס'איז בכלל נישט וואס ס'דארף צו זיין. מ'לערנט אויס אז גאט, מיטן רעבן, מיט טשערנאבל, מיט סקווירא, דאס איז אלעס וואס מ'לערנט דארט אויס. דער חינוך איז זייער א שוואכער חינוך, ביי די מיידלעך איז עס זיכער זיכער שוואך, און מ'דארף אנהייבן צו טון צו די זאך קאנסטראקטיוו. כ'האב געוואלט זאגן אז די אלע זאכן וואס איך זאג דאס איז נישט מיינע אייגענע זאכן, דאס איז זאכן צעקות בני ישראל באה אלי, מען קאלט מיך אפ, בחורים, יונגעלייט, באלעבאטים, און דאס איז וואטס גאוינג אן, דעט איז עקזעקטלי וואטס גאוינג אן, מען בויעט א שול אז קיינער זאל נישט האבן קיין ישוב הדעת צו דאווענען, על פי הלכה טאר מען נישט דאווענען ד' אמות לעבן א מענטש וואס דאווענט, ווייל מען איז אים מבלבל, ס'איז אסאך הלכות, און דער עולם באקלאגט זיך, און דאס איז זייער גוט, ווייל אויב דער שייגעץ דוד'ל וועט ווייטער ממשיך זיין צו בויען, ס'זעט זיך נישט אויס אז ער וועט לעבן ביז מען וועט עס קענען ענדיגן, ווייל די פרוי מקווה מיין איך האט מען נאך יעצט נישט געענדיגט, איך האב דאס שוין געמאכט פופצן יאהר צוריק, פראבלעם איז געווען הערשי ברייער האט אנגעשטינקען די שטאט מיט מנוולות, האט דער רבי געזאגט אז אויב איך וועל זיך נישט ארויסלאזן פון דעם דעמאלטס וועט ער.

צווישן די פיס, אין די מחילה, ס'איז צווישן די פיס, און יעדער האט עס נעגלעקטעד, יעדער האט מורא געהאט צו רעדן, און איך האב זיי געזאגט, העי, איך גיי שרייען, וויפיל ס'וועט העלפן, דאס איז שוין וויפיל זכות כלל ישראל האט, און ברוך השם ס'האט געהאלפן, ס'איז נישט מיינע קולות וואס זיי האבן געשריגן, איך האב מעורר געווען, און דער עולם האט זיך צוגעשטעלט. דא איך בין יעצט אין ארץ ישראל אויך די זעלבע זאך גייט דא פאר יעצט אין ארץ ישראל די גאנצע צייט יעדער טוט איך בין געווען נעכטן אויכעט ביי אן אסיפה די וואס ווייסן ס'איז שווער יעצט צוצוקומען צום עס איז דא אסיפות איינס נאך ס'אנדערע איז דא אסיפות וויאזוי רעדט מען מיט די מאמעס און וויאזוי רעדט מען און וויאזוי און וויאזוי און וויאזוי זאג איך טאלק ווערי אפען צו די מאמעס דארף מען זיכער נישט קיין מורא האבן צו רעדן אפען. שאלה נאר וויאזוי די מאמע גיט עס איבער פארן קינד, אבער צו די מאמע רעדט זייער אפן און גראד, די מאמע ווייסט וואס דאס הייסט זנות, די מאמע ווייסט וואס דאס הייסט ליבשאפט, די מאמע ווייסט וואס דאס הייסט אז זי האט געברענגט א קינד אויף די וועלט, און די מאמע ווייסט, און דאס האמיר געלערנט אז ווען מען מאלעסטעט א קינד איז נישט די פשט דו האסט אים וויי געטון, דו האסט אים געהארגעט, האסט אים די מח געהארגעט, קיינער וויל נישט האבן אזא קינד, קיינער וויל נישט האבן א קינד מען האט אמאל געהארגעט, סאו יעצט האט זיך דער עולם צוגעשטעלט. איז וויל איך זאגן די זעלבע איז אין סקווער, אין סקווער עס מוזטס ענק אויסלערנען עס מוזטס ענק צושטעלן, ס'איז געווען אסאך מאל די רבי האט געוואלט טוהן משוגעת'ן, מען האט געדארפט אריינגיין ווען און אים זאגן רבי עד כאן, אונז זעמיר נישט דיין משוגענער, און קיינער האט עס נישט געזאגט, קוק וואסערע חורבן ס'איז, סקווער איז היינט אזא שטיק רשעות'דיגע שטאט, שטעל דיך פאר דער בערגער, דער טאטע איז געהארגעט געווארן, מען האט אים געהארגעט און און ער איז געשטארבן, איך ווייס, אין די תפיסה, וועגן געלט וואס ער האט געשאפט פאר סקווער, און ער איז געווארן היינט דער דער גאנצער רעכטע האנט ווייטער דער רשע פארן רעבן. נו, דאס איז עס, און פארטיג. דער מענטש האט א בודזשעט אויף צו האלטן זיין שטעטל, מיט די רשעים האט ער אזא בודזשעט ווי די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט. איין שטיק רשעות איז דאס גאנצע שטאט, און דאס האט דער קאלאראשער געזאגט, דאס נאך זיין טאטע, אז ער מוז אויפשטעלן א שטאט, ווייל ווען נישט האט ער גארנישט אויפגעטון. שטותים מיט הבלים. ווען ער לעבט ווען אויף בעדפארד עוועניו און ער האט דארטן די שול מיט די פאר מענטשן, און ער וואלט קיינעם נישט אומגעברענגט, וואלט ער אסאך מער אויפגעטון אין זיין לעבן. עניוועי, אז יעדער וועט מיטארבעטן, מען וועט אפשטעלן דעם משוגעת, עט זיין א מחיה. און טאמער נישט, עט זיין צרות. מען מוז דאס אפשטעלן. עס קען נישט געשען אזא זאך. בויעט א שול, און דער אמת איז ער בויעט נישט די שול ווייל ער וויל עס ענדיגן אויך נישט, ער בויעט די שול ווייל קיינער גיבט היינט נישט קיין געלט פאר סקווער, מענטשן הערן סקווער, מיר האבן געזאגט די משולחים, פאר וועם גייט איר פאר סקווער, לאזט מען נישט אפילו אריין ביי די טיר, מען ווייסט ער איז א רשע, א שייגעץ, א היטלער, א רוצח, מען לאזט נישט אריין. בויט מען א שול, עט זיין פרנסה. ס'איז געווען א רב און א גלח זענען געווען אין איין שטאט האבן זיי געוואוינט. האט דער גלח געקומען ביינאכט באהאלטענערהייט צום רב און געפרעגט, וויאזוי איז דאס אז דו האסט אזא מין הצלחה און בויעסט שול מיט אלעם און איך קען נישט, איך האב נישט צו עסן? זאגט ער ווייל דו בויעסט נישט, בוי נעם דיך בויען א קירכע וועסטו מצליח זיין. שוין ער האט אנגעהויבן צו בויען דריי יאר און ער. געהאט א שפע וויפיל ס'האט זיך געלאזט. נאך דריי יאר קומט ער נאכאמאל ביינאכט צום גלח, צום רב, דער גלח קומט צום רב און ער זאגט אים, נו וואס איז יעצט? פארוואס האב איך ווייטער נישט קיין פרנסה? וואס זאל איך טון? זאגט ער, איך פארשטיי נישט, כ'האב דיר דאך געזאגט אז דו זאלסט בויען. זאגט ער, איך האב שוין אפגעבויעט. זאגט ער, דו משוגענער דו, ווער בויעט עס אפ? מ'בויעט און מ'בויעט ביז משיח קומט, אדער ביז ווילאנג מ'לעבט. ווער ענדיגט עס צו בויען? און זיין וועגן דעם בויט ער א שול, אבער ס'איז נישט געמאכט מ'זאל דאווענען. ס'וועט זיין א מוזיעם, איך האלט אז מ'זאל דוד'לען אריינלייגן אין קבר נאך הונדערט און צוואַנציק דארטן, און דאס וועט זיין דער גרויסער מוזיעם פאר קברי צדיקים, פאר קברי רשעים, קברי האכזרים. כ'האב געוואלט זאגן אז צו דעי מענטש וועם כ'מאך דא די מקווה אין בית וגן, ער האט חתונה געמאכט פאריגע וואך א טאכטער אין ארץ ישראל, און ער האט געדינגען. זייער א טייערע רייכע האטעל אין ראשון לציון, עס קאסט אויכעט אזוי ווי אין אמעריקע א הונדערט טויזענט דאלער א חתונה האט דא געקאסט א מיליאן שקל די חתונה, עניוועי יעצט צו די חתונה בין איך נישט געגאנגען ווייל ס'איז פיל מיט תערובות, צו די חופה בין איך געגאנגען ווייל ס'איז ליידער אויך דא אין אלע היימישע פלעצער תערובות, בין איך געגאנגען איך האב מיך געשטעלט אין א זייט. עמ צו די חתונה בין איך נישט געגאנגען ווייל איך גיי נישט עסן אויף אזא פלאץ עניוועי. אין ראשון לציון בין איך געווען בערך דריי פיר יאר צוריק. און ס'איז געווען א מקווה פון מענער, און ס'איז געווען א סאונע, און. ס'איז געווען דארטן הונדערטער ליידיגע ביר פלעשער. למעשה איז געווען אז ס'איז געווען איינע פון די פלעשער זענען געווען אונטן ווי די וואסער קומט אראפ פונעם צינור, איז געווען אנגעפילט מיט מים שאובין און אלע וואסער איז דארטן דורכגעגאנגען. סאו ס'איז נישט, כ'בין שוין געווען דארט. מיין טאטע זכרונו לברכה האט נישט געגעסן אין קיין שום פלאץ. נאר וואס מיין מאמע האט געמאכט, האט ער מיר פארציילט אז ריסקעווער רב האט געמאכט א שבע ברכות פאר איינע פון זיינע טעכטער, און דער באבובער רב איז געקומען, דעמאלטס איז נאך געווען סיגל סטריט, מעקיבן סטריט, ווי די אידן האבן געוואוינט, און ריסקעווער רב איז געווען א רב פון איינע פון די שילן דארט, איז ער געקומען. און ס'פארשטייט זיך אליינס אז באבובער רב האט נישט געגעסן, הייסט דעמאלטס האט מען נאך געדארפט וויסן ביי וועם מען מעג עסן און ביי וועם מען טאר נישט עסן. באבובער רב האט נישט געטאטשט גארנישט. האט זיך אנגערופן ריסקעווער רב, ביי מיר מעגט איר עסן. באבובער רב געזאגט, אין אמעריקע טאר מען ביי קיינעם נישט עסן. ער האט געזאגט, איר זאגט ביי אייך מעג מען עסן, איך וויל אייך זאגן א ווארט, נאכגעזאגט פון זיין אדער זיין זיידן, אדער דברי חיים, איך געדענק נישט פון וועם מיין טאטע האט עס מיר פארציילט, האט ער געזאגט, איר זאלט וויסן א כלל, ריסקעווער רב, נישט איבעראל ווי מען מעג עסן, דארף מען עסן. איר זאגט טאקע מען מעג, אבער צו מען דארף, דאס איז אן אנדערע פראבלעם. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אז אזוי ווי ס'דא אזא מורא'דיגע זאך, א קולט, לב טהור, ס'טוט זיך דארטן יעצט, אז באלד וועלן זיי זיך הרג'ענען איינער דעם אנדערן. אזוי ווי קורש, איך געדענק ס'איז געווען קורש אין טעקסאס, אין מיין שטאט, איז, וויל איך ענק ווארענען, יעדעס חסידות איז א קולט. יעדעס חסידות. ביודעים ובלא יודעים. סאטמאר איז א קולט, וויזשניץ איז א קולט, אלע אכט וויזשניצער רעבעס זענען קולטס, אלעס איז א קולט. מען דארף זייער אבאכט געבן מען זאל שטיין ווייט גענוג אז מען דארף זאל מען קענען אוועקלויפן. יעצט די פרשה דארטן וואס טוט זיך איז א ביטערע פרשה, פארשטייסט דיך אליינס ס'איז א ביטערע פרשה, ווייל מען האט גענומען אינגעלייט, מען האט זיי חתונה געמאכט שלא ברשות, מען האט גענומען מיידלעך, פוי! פוי וואס דארט האט זיך אפגעטון. עניוועי, ער אליין דער פארשטארבענער וואס האט מייסד געווען דעם קולט, די כת, איך האב גובה עדות געווען פון א טאהשער אינגערמאן, ער איז אראפ פון וועג, האט חתונה געהאט מיט א גוי'טע, האט ער מיר געזאגט אז ווען ער איז געווען א בחור, איז געקומען דער חי זיך לערנען ביים טאהשער רעבען וויאזוי מען פירט א רביסטעווע, אינמיטן די נאכט איז ער אריין געקראכן צו אים און מיט אים געטון כל דבר אסור, שפעטער, די אינגערמאן האט מיר פארציילט, פאר זיין טאטע נעבעך אוועק, האט ער אים נישט געוואלט אויפנעמען אין שפיטאל האט ער געזאגט טאטע כ'טו תשובה איך לאז איבער די גויטע ס'הייסט איז א קולט מ'דארף זייער אבאכט געבן מענדעלע איז דער נעקסטער קולט ער האט נאך וואוינען מיט ענקערע ווייבער ער האט נאך אימפרעגנעטן ענקערע מיידלעך און מ'האט אים נישט קענען גארנישט זאגן פארוואס ווייל עס איז א קולט סאו בקיצור מ'דארף זייער געווארנט זיין פון די אלע רעבישע זאכן נאכדעם האב איך געוואלט ארויפלייגן דא איינעם א יונגערמאן וואס זאגט מיר לכאורה א שטארקע טענה און איך וויל עטס זאלט עס אויסהערן, און איך וואלט זייער שטארק געוואלט ענטפערן דעם אינגערמאן, ווייל אז א מענטש זאגט דיר א טענה ביסטו דאך מחיוב צו ענטפערן, ער זאגט דאך עפעס, ניין? איז וויל איך ענק יעצט עפעס זאגן, הערטס אויס וואס ער זאגט און כ'על אים ענטפערן. זאג איך אים, יונגערמאן טייערע קודם וויל איך דיר זאגן כ'האב זייער נישט ליב, ס'איז נישט פעיר די צדדים, ווייל דו ווייסט ווער איך בין, דו האסט מיין טעלעפאן, קאלסט מיך אריין ווען דא איז אינמיטן די נאכט און איך שלאף, און אלרייט דו ווייסט נישט, אקעי, נאו פראבלעם. און מאידך גיסא, איך ווייס נישט ווער דו ביסט, איך ווייס נישט מיט וועם איך רעד, און במילא איז נישט פעיר די צדדים, די צדדים זענען זייער נישט פעיר, פארוואס זענען זיי נישט פעיר? ווייל פארוואס זאל איך נישט וויסן מיט וועם איך רעד? איך פרעג די טעלעפאן קאמפאני, איך מיין מען דרוקט א באטן ס'זאל ארויסגעבן ווער ס'האט אריינגערופן, קומט עס ארויס וויפיל אזייגער און אן א טעלעפאן, איי פיל דעט דעטס נאט רייט, איי פיל דעט דעטס ראנג, אקעי דעטס איט, אבער.

וואלסט נישט געמאכט א מצב דעמאלטס, כ'מיין אויב דו קעירסט אזוי שטארק פאר קינדער און פאר פאר מיידלעך, פארוואס ביסטו נישט ארויסגעקומען דעמאלטס קעגן דעם, פארוואס האסטו געווארט אזוי לאנג, נאר יעצט ווען ס'דא א קעיס קומסטו ארויס קעגן דעם. סאו. יעצט די פרעגסט זייער א גוטע קשיא, אויב איך בין דא צו פראטעקטן קינדער,

כ'האב נאך איינעם, נאך איינעם, קודם דאס איז נאר א טיפה מן הים פון וויפיל חזירים ס'איז דא, און וואס זענען נאך היינט בפועל ממש חזירים, למשל אזא עפשטיין, כמעט א יאר צוריק האט ער אין סאטמאר אין בית מדרש, נישט אין די מקווה, אין טוילעט האט ער מכשיל געווען א קינד, און זאלי ימח שמו האט געהייסן ס'זאל זיך פארשווייגן, איז למעשה וויל איך ענק זאגן ס'איז נישט פעיר, אבער דו קענסט נישט איינעם. צו שטעלן אין משפט אויב ס'איז נישט קיין צד שכנגדו, און דאס איז א סיריעס פראבלעם. כ'האב געדארפט יארן איך זאל אויסלערנען דעם מענטש וואס מען האט מאלעסטעד אז ער איז גארנישט שולדיג, ער איז א צדיק. דאס וואס איינער האט זיך נעבעך אנגערייצט אין אים, דעטס נאט יור פראבלעם, דעטס היז פראבלעם. יעצט איז אזוי, ווען איך האב געהערט פון די מעשה אז א מיידל האט געזאגט, זי האט מיר פארציילט גראד, זי שטייט היינט ביי יענקי דאסקאל, און מען האט געוואלט פאר איר, ווי מען זאגט, צו ברענגען אויף אמעריקע, איז דער מענטש וואס האט זי געהאלטן בייטאג אלס א בעיביסיטער, דער מענטש האט איר בועל געווען, זי האט מיר פארציילט אלעס, און זי איז א מיידל אוו אנדער עידזש, בין איך געגאנגען צו דעם מיידל, נישט אליינס, ס'איז דא איינער וואס איז געווען א קאונסלער, איך האב איר מיטגענומען, און איך האב מיט איר גערעדט אין א פאבליק פלאץ, איך האב איר געבעטן קום ארויס ביי די פאליס און מען גייט אים איינזעצן. קיינער האט נישט קיין רעכט דיך בועל צו זיין. קיצור האט זי געזאגט אקעי, זי האט זיך באטראכט, זי איז צוריק געקומען און זי האט געזאגט אז. יענקי דאסקאל האט איר מסביר געווען אינאיינעם מיט פייוויש מענדלאוויטש אז מ'האט איר דא אהער געברענגט אז זי זאל זיך לערנען צו זיין א נורס, גאווערמענט האט דעמאלטס געגעבן אסאך געלט מ'זאל אויסלערנען טוירד ווארלד קאנטריס מעדיקל זאכן, און זיי האבן געמאכט אויף דעם גרויס געלט און געגעבן פארן מיידל גארנישט, זיי האבן זיי האבן אויף זיי אפילו נישט אויסגעלערנט, זיי האבן זיי אויסגעלערנט וויאזוי מ'מאכט א ביאה ראשונה מיט א ביאה שניה. און איך האב געוויינט צו דעם אידל, איך האב געזאגט פייוויש האט איר קיינמאל גארנישט געבן, ער איז א וועלטס גנב, ער האט זיין אייגענעם ברודער אפגע'גנב'עט הייזער, ער איז נאון טו בי א וועלטס גנב, נאר פארוואס בין איך אים געגאנגען בויען א מקוה, אז א איד וויל בויען א מקוה בין איך גרייט אים צו בויען, אבער פייוויש איז נאון טו בי א וועלטס גנב, און איך האב צון איר געוויינט, קום לאמיר איינזעצן אלע דריי. בוקסבוים, פייוויש, און דאסקאל. בסוף זענען זיי געגאנגען, איך האב עס פארציילט אויפן האטליין, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געדינגען א אינגערמאן, זייער א איידלער אינגערמאן, ער איז ר' חנני' קאהן'ס א אייניקל, און ער האט מיר מסביר געווען, פייוויש איז אן אויסגעוועבטער מענטש שוין, האסט אים שוין גענוג באגראבן, באגראב אים נישט מער, האב איך געזאגט, ביז כ'על אים נישט זעהן אין תפיסה, וועל איך אים באגראבן. בדבר אשר זדו אליין, מען האט דאך דאס געוואלט טוהן צו מיר. געגאנגען זאגן די מיידלעך, ווייסט מען דארף נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג, נאר ביסט א משוגענער, געוואלט איינרעדן די מיידלעך, נאר דאס זענען רוסישע מיידלעך, און דו האסט זיי נישט געקענט איינרעדן, דו פארשטייסט, דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, ער האט געוואלט איינרעדן די קאונסלער, די קאונסלער האט אים געזאגט דו ביסט משוגע ראזענבערג, געווען אמאל וואס עס איז געווען אן אפערעישאן פון א מיידעלע, און די מיידעלע האט געהאט אפענדעקס, איך בין מיטגעפארן מיט איר אין שפיטאל, ווייל איך האב נישט געוואלט מען זאל ארויסגנב'ענען אן אבר, זיי פלעגן ארויסגנב'ענען די נירן. ס'דא א בית יעקב מיידל, היינט שוין חתונה געהאט, איז געפארן אויף אוקריינע ארויסהעלפן מיידלעך, און זי האט געהאט עפעס בויך ווייטאג, האט מען זי אריינגענומען אין שפיטאל, האט דער דאקטאר געזאגט אז ער מוז שוין מאכן אן אפערעישן אויף די פענדיקס, דאס איז אן אנדערע מעשה, יענע מיידל האט נישט געהאט גארנישט מיט די פענדיקס, נאר ער האט געוואלט צוקומען צו איר בויך ער זאל עס קענען עפענען, און ער האט עס געעפנט, האט ער געעפנט דעם בויך, און ער האט ארויסגענומען א ניר. זי קומט צוריק דא אויף אמעריקע, און זי איז געגאנגען דא גראד צו א דאקטער און אין האספיטעל זאגט דער דאקטער דיר פעלט איין ניר, דו האסט נאר איין ניר שטאטס צוויי נירן, זאגט זי פארן דאקטער דו ביסט משוגע, זאגט דער דאקטער קוק אויף די עקסרעי העסטו זעהן ס'דא נאר דא אויף איין זייט, איז זי געגאנגען זי איז אראפגעפארן אויף אוקריינע און שרייען צום דאקטער וואס האסטו געטון האסט דאך מיך דערהארגעט האסט צוגענומען א ניר, האט דער דאקטער קאלטבליטיג געזאגט קוק אהער מיין מאמע אן אלטע פרוי ס'ארבעט נישט די נירן, און דו האסט צוויי יונגע געזונטע נירן וואס קענסטו נישט באשטיין איך האב גענומען איינס פאר מיין מאמע. וואס איז די גרויסע ביג דיעל? און קיין לא סוט איז דארט נישט דא, מען קען גארנישט טון און פארטיג. האב איך געוואוסט אז זיי וועלן טאטשען דעם מיידעל ביי די פענדעקס גייען זיי איר גנב'נען די נירן. האב איך געזאגט פאר פייווישן איך פאר מיט מיט איר אין שפיטאל, איך לאז נישט א מיידעל הפקר, סוף כל סוף דו ביסט דאך ריספאנסיבעל פאר די אלע מיידלעך. בקושי האט ער מוותר געווען איך זאל פארן, ווייל דעמאלטס איז געקומען ר' מאיר בראנדסדארפער דארט אויף שבת האט ער געוואלט אז איך זאל זאגן ווי שיין דער מוסד איז, פארשטייסט? און איך האב מיך עניוועי געוואלט ארויסדרייען ווייל איך האב נישט געהאלטן פונעם מוסד. פלאצער. ווייל ס'איז געווען דארט די יונגען פלעגן קומען צו די מיידלעך ביינאכט ס'דאך רוסישע חברה זיי ווייסן דאך נישט קיין חילוק עניוועי בין איך מיטגעפארן מיט דעם מיידל איז געדענק איך נאך ווי היינט איך בין אריינגעקומען איך בין געווען אין די זאל דארט ווי מען האט געדארפט מאכן די אפערעישן זאגט דער דאקטאר איך בין מסכים אז דו זאלסט זיין אינעווענדיג איך האב אים געזאגט אז איך בין א גרויסער סורדזשענט אין אמעריקע נאר דא האב איך נישט קיין לייסענס אבער איך וויל זיין אינעווענדיג ווייל איך וויל זען אזוי ווי דו גייסט איר רירן. לעבן די פעלאופיען טובס. און אז דו וועסט עפעס טון ראנג גייט זי קיינמאל קיין קינדער נישט האבן. כ'האב נישט געוואלט זאגן אז איך בין דיר חושד דו גנב'עסט אברים. קוקט ער מיך אן, אה דו ביסט טאקע א דאקטאר, דו ווייסט אלעס. און די גאנצע צייט ביי די אפערעישן האט ער מיר געוויזן דאס, האט מיר געוויזן אינעווענדיג דא איז די פעלאופיען טובס קוק ווי ווייט איך בין, האט מיר אלץ געוויזן וויאזוי ער טוט זייער קערפול אלעס. יעצט, למעשה, איך קען נישט אזוי גוט רוסיש, עספעשעלי נישט מעדיקל טערמס, ס'איז דא א קאונסלער, זי הייסט חני, וואוינט היינט דא אין קרוינהייטס, און די חני האט געדארפט זיין די דאלמעטשער, געט זי זיך א רוף אן, פאר אונז זעמער אריינגעגאנגען, געט זי זיך א רוף אן, אה, הרב ראזענבערג, איך קען נישט שטיין מיט אזא גאון לעבן אייך. דאס איז דאך נאקעט, וויאזוי מעגט איר קוקן אזוי, און איך טאר נישט שטיין לעבן אייך אויך נישט. האב איך איר געזאגט דו ביסט גערעכט, דו וועסט ארויסגיין, און אז כ'וועל דיך ברויכן פארדאלמעטשן העל איך דיר קלאפן אין די פענסטער העסטו אריינקומען. יעצט די מיידל איז געווען די קאונסלער ביי פייווישן, איינע פון די קאונסלערס. א מיידל וואס האט געקענט תניא אויסנווענדיג מיטן לשון. א לובאוויטשער מיידל פון טשערנאוויץ. ויהי היום, קומט צו פארן א שיינע קאר פון ענגלאנד. ער הייסט שטאלצבערג, און זיין טאטע איז א דיין. אין לאנדאן אין סאטמאר, ביי וועלכע, טרייטס אליינס אויסצוגעפינען, און דער יצחק שטערן, דער גרויסער מנוול, דער חזר, דער שייגעץ, ער איז זיינס אן איידעם. גייט ער צו צו דעם מיידל אין בארדיטשוב און ער פרעגט איהר, איך וויל דיך פרעגן, איך האב דא א שיינע קאר, אפשר וואלסטו געוואלט קומען מיט מיר פאר א רייד אויף קיעוו? זאגט זי אים אזוי, הער מיך אויס, אויב דו ווילסט חתונה האבן מיט מיר, קען איך באשטיין מיט דיר אויסצוגיין, איך וויל דיך קענען לערנען, איך וויל זען צי אונז זעמער פאר איינער פארן אנדערן. אבער סתם ארומצוהענגען וויל איך נישט, איז אויב דו ווילסט חתונה האבן לאמיר גיין. זאגט ער, איך קען מיט דיר נישט חתונה האבן ווייל איך האב א ווייב אין ענגלאנד און כ'האב שוין א קינד דארט אויך. כ'וויל סתם מיט דיר מאכן א גוד טיים. איז זי געווארן אויף אים גערעגט, דעם שטאלצבערג, צו ער האט איינגערעדט זיין ווייב אז ער בויעט איבער קברים אין בראדער קלויז אין בראד. האב איך געזאגט פאר זיין ווייב, איך האב איר אפגעקאלט, כ'האב געזאגט, דו ווייסט, ער וועט דיר נאך מאכן א סייד דזשאב אין די זייט א בעיבי. דו וועסט נאך האבן, דיין קינד וועט נאך האבן א קינד אין די זייט. א ברודער אדער א שוועסטער. קיצור זי האט אים היים גענומען און זי האט אים מער נישט געלאזט פארן. פארשטייסט מיט וועלכע קאונסלער ער האט זיך געוואלט אנגרייפן? א קאונסלער וואס זי קען אויסענווענדיג תניא, ווייסט וואס אידישקייט איז, און זי האט געזאגט איך קען נישט זיין אינעווענדיג מיט אזא האספיטעל גאון מיט א פרעמדן מענטש. שטעל דיר פאר. עניוועי, די סוף איז געווען ווען מ'האט געענדיגט די אפערעישן געווען צוויי דרייסיג פארטאגס. ווי איך זיך געדארפט גיין דארט שלאפן אין האספיטל ערגעץ אין די זייט האב איך געזאגט די מיידל הער אויס ביסט א מיידל איך בין א יונגערמאן איך וויל נישט ס'זאל ארויסקומען דא איסור ייחוד ווייל אפילו ס'דא מער ווי איין מענטש דרייען זיך דא אבער אז מ'שלאפט איז א איסור ייחוד איך גיי וואקן יעצט דריי שעה א וועג אויף קיעוו דאס הייסט צו די שיל אין קיעוו משה שיל זאגט זי, ס'איז פארפרוירן אינדרויסן, ס'גליטשט אינדרויסן, ווי פון הער אויס, דאס איז וואס איך דארף טון על פי תורה, און דאס איז וואס איך גיי טון, און איך האב אזוי געטון, כ'האב געוואקט א וועג פון דריי שעה, און בין אנגעקומען צו שחרית, און פארטיג. איז די מיידל איז געווען זייער א ערליכע א צניעות'דיגע, געגאנגען דער שייגעץ פאר וויי שוין איינער מיט. דאסקאל, און ער האט געזאגט זיין טאכטער, פרעג אויס די מיידל פונקטליך צו נחום האט נישט געשטיפט מיט אייך ביינאכט מיט אלעם. דעמאלטס ווען איך בין אוועק פון די מקווה האט זי געזען אז איך בין שוין נישט אינדיג, האט זי געעפנט א מויל אויף אים, זי האט אלעס רעקארדעד, זי האט עס מיך געלאזט הערן, האט זי געעפנט א מויל אויף אים, די שייגעץ די טמא'ניק וואס ביסט. בקיצור, זענען זיי געגאנגען זיי האבן צוגעשטעלט, יענקי דאסקאל האט געהייסן זיין טאכטער זאל אפקאלן אלע מיידלעך, שפעטער האבן זיי מיר אלע מיידלעך פארציילט, ער גייט. זי זאל אפקאלן צו נחום ראזנבערג האט אמאל געבאדערט א מיידל, כ'בין נישט געגאנגען מיט זיי עסן אין איין עס זאל, ווען זיי האבן געענדיגט בין איך געקומען, עס איז געווען א איד מיסטער ווירצבערגער מיט זיין ווייב וואס האבן אכט געגעבן אויף צניעות, ער האט געהאט א גאנצע פראבלעם מיט נחום ראזנבערג, וואס איז געווען זיין פראבלעם? צו איך האב געטאטשט א מיידל? יעצט איך וויל דיר זאגן איין קלייניקייט, דער סערעטער רבי זכרונו לברכה אמרי חיים'ס ברודער, ער איז געווען זייער א קלוגער, דער בעלזער רב האט אים גערופן מיין פיקח, פארשטייסט? סוף האט ער גע'גט די טאכטער פון בעלזער רב'ס טאכטער ווייל ס'איז געווען שוואכע סחורה בעלז, די רבי'שע קינדער איז געווען זייער שוואכע סחורה, סרולטש האט אויך געהאט שוואכע טעכטער האט מען אים געזאגט בניו אין ולא בנותיו, נישט וויכטיג, איז למעשה ער איז געווען א פיקח עצום, געקומען אמאל מיטן אל על צו פארן, פרעגט אים סאטמאר רב, נו איך הער איר קומט מיטן אל על שעד, זאגט ער יא, ס'איז געווען א שעד אבער ס'איז אריין געווען א איד, געווען אינעם שעד איז געווארן א שין דלת י', ער האט זיך ליב געהאט צו טענה'ן מיט. זיי האבן זיך גע'טענה'ט ביידע קלוגע אידן און ביידע האבן געקענט גוט גוט גוט אריינפליקן. נאכדעם האט ער אים געזאגט, איך קום יעצט פון דוד המלך'ס ציון. האט סאטמאר רב געזאגט, ער ליגט נישט אויפן הר ציון, ער ליגט דא, ער ליגט דארט. זיי האבן זיך געקריגט צען מינוט. נאכדעם געט דער סערעטער רבי א זאג פארן סאטמאר רב, הער אויס, איך ווייס נישט צו ער ליגט דארט וואו איר זאגט אין קברות הנביאים, צו ער ליגט דארטן וואו ביי הר ציון. ביי אייך אין ברוקלין ליגט ער זיכער נישט. סאו ווי דאונט העוו טו טאלק אבאוט איט. עניוועי, דאס איז וואס דארט איז געווען. זיי האבן זיך געריסן מיט אלעם.

אין זאלסט נישט גיין צו די פאליס מען וועט דיר נישט גלייבן און ווילסט נאך זיין א נורס עסטו נאך זיין א נורס עסטו נאך זיין יא א נורס עסטו זיין זי איז גע'גט איין מאל צו צוויי מאל נעבעך דעי קענט טעיק מעריד לייף נורס עסטו נאך זיין פרעגסטו מיך פארוואס איך בין נישט געגאנגען ביז מארגן האב איך געקענט גיין צו די פאליס און פארציילן די מעשה איף שי וואזענט ווילינג טו קאם פארווערד ענד שי וואזענט ווילינג טו עקספאוז הער סעלף אז מען האט מיט איר געוואוינט וואס קען איך טוהן איך האב געארבעט אויף דעם צוויי יאר האב איך געארבעט. און מיר איז נישט געלונגען און פאוויש איז נישט געלונגען. פאוויש האט געזוכט א מיידל וואס כ'האב מיט איר געוואוינט, זי זאל קענען זאגן ער האט מיך ארויסגעווארפן פון בארדיטשוב, און איך האב געארבעט אז די מיידלעך זאלן קומען פאראויס און זאלן דערציילן וואס דארט גייט פאר, ס'זעט אויס פונקט ווי א לייוו טוער, איז במילא פרעגסט א גוטע קשיא פארוואס איך בין נישט געגאנגען דעמאלטס, איך בין יא געגאנגען, איך האב אנגעברענגט צייט, דו ווייסט, איך האב אנגעברענגט צייט, טויזענטער שעות מענטשן זאל קומען אין קאורט, ארייט, מ'דארף נישט אויסשיסן א גאנצע שטאט, דער עולם זאל כאפן די מעסעדזש אז מ'זעט. סתם, אבער איך וויל דיר זאגן, הונדערט קעיסעס האבן זיך אויסגעלאזט אז איך בין געווארן זייער עי טי עם מאשין, און פופציג קעיסעס האבן זיך אויסגעלאזט אז מ'האט זיי אפגעסטראשעט. איך האב יעצט א קעיס קעגן איינעם וואס ער איז א רעדזשיסטערד פעלאן, און די סייקאלעדזשיסט האט געזאגט אז ער האט אויפגעפיקט אין דעלי פיפטי טו האט ער אויפגעפיקט אלס א בויפרענד, געברענגט אויף וויליאמסבורג און אפגעשמיצט. געזעצט אזוי ווי עס דארף צו זיין, למעשה האט זי אינמיטן געזאגט איך קען נישט ווייטער גיין ווייל מען האט מיך געשלאגן, מען האט מיך געסטראשעט און געשלאגן, איך האב אסאך קעיסעס, קעיסעס האבן מיר אונז געלאר, אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט קעיסעס, נאר וואס, דער אמת איז מען וויל נישט יעדן איינזעצן, דער עולם זעט אז ס'איז גרויסע צרות, האט מען זיך אפגעלאזט. פארוואס איז דער אייבערשטער ברוגז געווען אזוי ווייט אויף עמלק, תמחה זכר עמלק? זאגט דער מדרש, ווייל די וועלט האט געזען אז עס איז אונטערגעגאנגען ווייל מען האט געזינדיגט מיט עריות, האט זיך דער עולם פורש געווען פון עריות, איז געקומען דער חזיר עמלק און האט צוריק ריאינסטעיטעט מען זאל ווייטער מאכן עריות, פארשטייסט? ער האט קאלט געמאכט די גאנצע וועלט, דאס זעלבע איז אויך, מענטשן זענען זיך פורש ווייל די. צו צו גוט פארן זיי נישט, און אזוי דארף זיין, וואס איך מיין וואס האסטו צו טאטשן אנדערע, אבער איך וויל דיר זאגן קלאר און דייטליך, איך האב פאבירט און כ'האב געארבעט פעסט אז מען זאל איינזעצן בוקסבוים און פאוויש און און דעם געוועזענעם פון די שומרים דאסקאל, איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דער שייגעץ, אנשל בוקסבוים, בוקסבוים, האט געהאט א טאכטער וואס איז געוען געגעט מיט א גאנצע מעשה. מיר האט דערציילט א מיידל פון בארדיטשוב אז זי איז א לעסביען. פרעג איך וואס מיט מיידלעך האט זי מיך אנגעהויבן צו פאטשקען. זי האט מיר פארציילט, איך ווייס נישט צו זי האט שוינט יא חתונה געהאט צו נישט, און איך האב דאס אויך געוואלט צוברענגען אין קאורט אבער זיי האבן נישט געלאזט. און נאכדעם איז געווען נאך א זאך, פאוויש האט איבערגעלאזט א מיידל ביים ווילימסבורג בארא פארק באס פארנדיג פון בארא פארק אויף ווילימסבורג. צוויי אזייגער נאכמיטאג ערב יום טוב, ס'איז געווען ערב פסח, און שטעל דיר פאר די מיידל איז ערשט אנגעקומען צו מיר אין שול, איך האב דארט געדאווענט ווען מ'האט געהאט די שול איז נאך געווען פאר איך בין געווען אין חרם, דארט געדאווענט, און למעשה איז געקומען די הצלה מיט איר צו לויפן און זאגן אזוי ווי דו קענסט דאך רוסיש זאג אונז פונקטליך וואס זי האט פארציילט, זאג איך זי האט פארציילט אז מ'האט זיי איבערגעלאזט, דער אנשל בוקסבוים האט זיי איבערגעלאזט דארטן, און ס'געקומען א רוסישע קאר סערוויס און גערעדט אויף רוסיש, קום אריין כ'וועל דיך נעמען, און ביז זיבן אזייגער ביינאכט האבן זיי פארברענגט. ס'איז אזוי ווי נחמיה וועבערמאן'ס מעשה, ער האט גענומען א מיידל, האט זי אריינגעברענגט פון די קאנטרי ביז ניו יארק מיט אַכצן שעה. וואס האבן זיי געטון דעמאלטס? זיי האבן דיסקאסט די פלעדזש אלידזשענס טו די יונייטעד סטעיטס. איך האב אים געוואלט איינזעצן פאר דעם, ער האט נישט געהאט קיין רעכט דאס צו טון. און אויף דעם איז דא געווען א גרויסער תנא קמא וואס ער האט געהייסן. עסטרייכער האב איך געזאגט דעם עסטרייכער דו נעמסט אהיים מיידלעך דו ביסט ריספאנסיבל פאר זייער וועל ביאינג און טו עס נישט האט ער מיך געבאדאנקט ער האט געזאגט ביסט גערעכט זיי האבן אלע געזען אז פייוויש איז א לאו לייף צוגעזאגט די מיידלעך ער'ט זיי מאכן נורסעס ער'ט זיי מאכן סא כ'האף אז דאס קלעריפייד די גאנצע מעשה. און יעצט אזוי ווי מ'האט געכאפט און אז ער האט אויסגעלעקט א נקייבה די וועדזשיינע די חזר און ער האט זיך געקישט מיט איר און ער האט איר בועל געווען אזוי שרייבט זי אין די קאורט פעיפערס נו אז מען האט געכאפט דעם חזר טוהן די אלע מיני זאכן וואס דאס איז ממש אנהערד אוו אז א מענטש זאל טוהן אזאלעכע זאכן איז במילא האט זיך געגעבן די זאך אביסל א דריי אויס און ס'איז געווארן אביסל א מצב אז פארשטייסט ס'איז געווארן יענער מצב. יעצט קאלן מיך אפ די מיידלעך, זאג איך אים נו גוט מארגן האסט דיך אויפגעוועקט, איז העלפט פון זיי זענען שוין פעסט סטעטשו אוו לימיטעישן, און ס'איז אפשר נאך דא איינער וואס איז נאך יא, איך ווייס נישט, האב איך זיי געזאגט יעצט קענסטו גארנישט טוהן, יעצט קענסטו נאר לאזן אז ער זאל דיך אויך אויסלעקן, דאס אלעס, גארנישט, שעים אן יו אלל, דאס איז א מעסעדזש פאר די אלע וואס האבן א פראבלעם אז איך רעד ניבול פה. נישט וואלט מען געזאגט נע ער האט גארנישט געטוהן ער האט זיך נאר אנגעכאפט ער האט א פוש געגעבן ביי עקסידענט נא הי סאקט הער אוט פוי דאס איז אזא חזר'ישע זאך איך זאג דיר אז יענקי דאסקאל'ס ווייב בלייבט מיט אים וואוינען דארף זי זיין אויף העווי פראזעק העווי פראזעק אזוי צו בעטרעיען א ווייף פוי איך ווינדער מיך צו זיין ווייב וואלט ער אויסגעלעקט דארט און וואלט זיך גע'עקלט וואס מים גנובים ימתקו ס'איז א שייגעץ שטיק ווערט עס זיס. מאסט העוו טעיסט לייק גוד קול עיד רייט? עניוועי דיס שוד קלעריפיי עווריטינג. כ'האב געוואלט זאגן, עטץ ווייסטס דאך אלע אז איך זאג ענק אז איך בין דא אין בית וגן פאר א מקווה, איך האב דאך נאך קיינמאל נישט געבויעט קיין מקווה'ס, איך לערן מיך יעצט, ס'איז די ערשטע מקווה וואס איך בויע, סאקמערע בהמות, עניוועי כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא דא א ספרדישער א פרענקיש אינגערמאן וואס איז גראדע א מורה הוראה אויכעט, כ'קען אים נישט אוועקמאכן, ער איז א מורה הוראה, א פיינע אינגערמאן, א פרענק, א ספרדי, ער איז פון פארי.

זאג איך אים אקעי מה רצית, וואס ווילסטו? זאגט ער מיר דיין ווייב האט לייסענס פאר ספעשל עד פאר קראנקע קינדער. זאג איך פיין איז זייער גוט און וואס ווילסטו פון מיר? זאגט ער איך וויל דיר פארציילן א מעשה, ס'איז געווען יעצט א פי טי עי מיטינג פאריגע וואך דאנערשטאג און ס'האט געדוירט לאמיר זאגן פון איינסע ביז צווייע און מ'האט געווארט יעדער זאל קומען עניוועי נאך צוויי אזייגער איז געגאנגען די טיטשער און זי האט פארשריבן אלע, ווי מען זאגט, אלע זאכן וואס איז דורכגעגאנגען, און זי געבט א באריכט פאר יעדעם. זאגט דער אינגערמאן אז ס'איז דא איין פרוי וואס האט א קראנק קינד אויך דארט אין די סקול, און זי איז נישט געקומען. נישט איז נישט. שוין. ענדליך איז שוין דורכגעגאנגען א שעה, און זי האט שוין געמאכט אלע אירע נאוטס, קומט א פרוי מיט א קינד אין די הענט, און זי שרייט, וואקט ארויף שווער, און ס'שוויצט פון איר, און זי קען זיך נישט צוזאמקלויבן. וואס איז געשען? זאגט זי, אינאמת'ן אריין בין איך שוין צוגעשפארט היינט, נאר איך זע דיך אז דו ביסט א פארצארעטע פרוי, דו שלעפסט זיצט זיך דא מיטן קינד און די וויינסט און די שרייסט און ס'טוט זיך, איז ווייסטו וואס, כ'על דיך נאך ארייננעמען, קום כ'על עפענען אן אפיס און כ'על דיך ארייננעמען. און זי נעמט זי אריין, און זי זעט זי איז זייער אומרואיג, זאגט זי קודם בארואיג דיך, וויזאלאנג די בארואיגסט דיך נישט האב איך דאך נישט מיט דיר וואס צו רעדן, דויערט א האלבע שעה, זי בארואיגט זיך, און זי זאגט איר הער אויס, איך בין געוואויר געווארן אז מיין מאן האט געטשעפעט פיר פון מיינע קינדער, פון אונזערע קינדער, נישט אלע זענען קראנק, ער האט געטשעפעט די קראנקע אויכעט, שאטן, און זי האט אנגעהויבן צו וויינען אזוי יאמערליך אז זי האט נישט געקענט אויפהערן צו וויינען. נישט געקענט קומען צו זיך. עניוועי, ס'גייט דורך א שטיקל צייט און זי וויינט זיך אויס, און נאכדעם פארציילט זי מיר אז זי איז געוואויר געווארן אז ער טשעפעט די אייגענע קינדער, מיידלעך. בקיצור, זי איז א מענדעטארי רעפארטער, זי איז אזא ספרדיש, א מאדערן טייפ, זי קען נישט די סאקמערע קאקמערע שייגעץ שטיק, כ'וויל ענק זאגן יעדעס מאל עטס פארדעקט אן עבירה איז אלע חטאים נאכדעם איז אויף ענקער עבירה, אויף ענקער חשבון, עניוועי, זי האט גראד אנגעקאלט די פאליס, א מענדעטארי רעפארטער, זי האט אנגעקאלט די פאליס, די פאליס איז. קומען און וויטין טווענטי טווענטי פייוו מינוטס האט מען ארויף געלייגט אזיקים איז דאס הייסט אזיקים לאסור מלכיהם בזיקים אזיקים מיינט קייטעלעך מען האט ארויף געלייגט קייטעלעך און מען האט אים אויפגעפיקט ער איז א ספרדישער א פרענק מיט א לאנגע בארד. כ'בין זיכער ער דאוונט ער מיטן נץ יעדן טאג און נישט אזאלכע ליידיגייערס ווי אונז, און איך בין זיכער אז ער איז נישט משבת לשבת נאר מחודש לחודש, איז אזוי ווי א ראש ישיבה, די גמרא זאגט דארטן ווען מ'האט געוואלט נעמען דעם תנא צו זיין ראש ישיבה האט ער געזאגט איזיל ואימליך בדביתי, זאגן די ספרים, וואס עפעס גייסטו זיך באראטן מיטן ווייב, א תלמיד חכם איז משבת לשבת, און א ראש ישיבה איז. פעם אחת בחודש. בקיצור, ס'איז געווארן לעבעדיג, און ער קומט צו מיר צו און ער זאגט מיר, דו ווייסט, איך הייב שוין אן צו עפרישיעטן דיין ארבעט. וועל, וועל, לאמיר דיר עפעס זאגן, צו דו עפרישיעטסט צו נישט, איים היער טו סטעי, און טו סטעי עז לאנג עז השם וויל גיוו מי לייף. מענטשן, הער שוין אויף, הער שוין אויף, אבער כ'הער גארנישט אויף. דאס גייען מיר אנהאלטן ביזן קבר, און נאכן קבר גייען מיר אויך. כ'האב אנגעזאגט מיינע קינדער זאלן קויפן א זייער א טייערע קארדלעס מייק, זאלן עס מיר מיט געבן אין די הענט, אין די לינקע, אין די רעכטע הענט וויל איך האבן דעם חרם, טאמער דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן, איך האב דיך אראפגעשיקט אויף אזוי פיל יאר, מיט וואס קומסטו צוריק? וועל איך זאגן, רבונו של עולם, דא האסטו דאס צעטל אין די רעכטע האנט, ליין עס. נישט געהאט קיין קינדער אין חדר, נישט געהאט קיין מיידלעך אין סקול. און איך בין אריין אין א מלחמה ווי צו היטן יענעמ'ס קינדער. איז למעשה זאגט ער מיר, נאו איי עפרישיעט יור ווארק, איי סי דעט וואט יור דואינג איז סאמטינג ווערי קאנסטראקטיוו. קיינמאל נישט בייגעפאלן, און דער אמת איז אסאך מענטשן וואס האבן זיך געקריגט מיט מיר ווייל ס'איז זיי נישט בייגעפאלן, זיי האבן נישט געקענט פארשטיין ווי א אייגענע טאטע קען נעמען אן אייגענע טאכטער און אריינשטופן אין איר. כ'מיין איטס איטס די ווארסט אוו די ווארסט דעט קען העפן, און דאס מוזט עטס אנהייבן צו פארשטיין. יור גאנא גאו אן ענד יור גאנא פעי די פרייז דעט איט קאסט, און יור גאנא פעי פאר די דעמעדזשעס. סא דאס איז א מעשה וואס כ'האב מיטגעמאכט דעם געוועזענעם ערב שבת. שוין, כ'האב שוין מיט. איך האב ענק שוין געזאגט. איך האב געווינען בירגעררעכט אין אמעריקע, נישט ווייל איך בין דא געבוירן, נאר כ'האב מיך געשלאגן פאר מיינע רייץ און פאר די רייץ פאר די קינדערלעך. און איך, מ'וועט שוין ווייטער געווינען. די אלע גע'גנב'עטע פראגרעמס גייט זיך אויפהערן. נישט וואס מיך ארט אז מ'גנב'עט. נאר ווען מען גנב'עט דארף מען וויסן פארטי ניין פראצענט קען מעג גיין פאר דיר, נישט מעג, איך מיין אויב דו גנב'עסט שוין, אבער די אדער פיפטי וואן פראצענט מוזן גיין פאר די קינדער. עטס האט זיך אפגעגנב'עט און אפגעראבעוועט די קינדער'ס געלט וואס מען האט געגעבן און נישט געגעבן גארנישט פאר די קינדער. איטס נאט גאנא ווארק. און יעצט נאך א זאך, קיינער זאל נישט מיך אויפכאפן אויף א הקלטה און זאגן איך האב געזאגט מען מעג נעמען פארטי ניין פראצענט, ניין! חזון איש האט אמאל איינעם געזאגט אז קאמישן טאר א משולח נישט נעמען מער וויפיל דער מוסד מאכט, אז ער געט פאר מוסד איין און פופציג, קען נעמען ניין און פערציג, אבער נישט חס ושלום אז איך זאג מען מעג עס טוהן. כ'בין דא געגאנגען קויפן די טונטשע מיט קאשע מהר, ס'איז דא אזא שוק די בוכארישע חברה, און מען קען דא כמעט אלעס באקומען, עס קאסט אפאר סענט אבער יו גאט עווריטינג גאוינג, און כ'האב שוין געקויפט דא ביי זיי אסאך מאל זאכן וואס איז נערגעץ נישט געווען צו באקומען, ס'איז אויף רחוב יואל, ס'איז בערך א גאס. צוויי אוועק פון סאטמארע בית מדרש גיי איך דא דורך סאטמארע בית מדרש, איך האב קיינעם נישט דא אויסגעזאגט אז איך בין אין חרם כ'וויל נישט מען זאל זיך נאך נעמען יעצט פארשטערן נאך קומען שרייען דא, איך האב זיי נישט אויסגעזאגט, איך גיי דא דורך אין די גאס אזוי ווי יעדער מענטש, איז דא מענטשן זיי קומען ארויס פון שול און זענען אויפן טעלעפאן איינער האלט מיטן טלית און תפילין איינער שוין נאכן טלית און תפילין, די פאני זאך אבאוט די האול טינג איז, ווערי ווערי אינטערעסטינג, ליסן טו דיס, יעדער רעדט דא היברו, אזוי ווי דוד המלך זאגט. ירושלים כעיר שהיברו לה יחדיו, יעדער רעדט דא היברו, פארשטייט די רוסישע קענען נישט זאגן א ח' זאגן זיי היברו, היי. בקיצור דאס איז וואס דא גייט צו, און ווי די גאנצע וואס דער רבי האט מיט אונז געלערנט, ווי די אלע זאכן, ווי די כוחות וואס ער האט אריינגעלייגט, ווי זיינע בעסטע יארן וואס ער האט אויסגעגעבן פאר אונז, עס איז געווארן איין שטיק ליצנות, מ'האט עס שוין אינגאנצן פארגעסן. היינט איז שוין אהרן דער צדיק הדור. איין מזל איז אז מען מאכט נישט זלמן לייבן פארן צדיק הדור. ווייל טאמער מאכט מען זלמן לייבן אויך פארן צדיק הדור, דעמאלטס קודם וועט מען זיך קריגן צווישן זיך, און נאכדעם נעמט זיך דער עולם זיין צומישט מ'וועט נישט וויסן ווער איז טאקע דער צדיק הדור. עניוועי, מיר האמיר גוט גוט גוט אומגעברענגט גאנץ סאטמאר. ס'איז אנבעליוועבל וואס אונז האמיר געטון. ס'איז דא א קאמיטע, א רב, מיט א גרויסן עושר וואס ער ספאנסערט עס. און ער קאלט מיך אן און ער זאגט מיר, איך האב געהערט אויף אייער וואטסאפ אז מען דארף עפענען ישיבות, מען דארף עפענען קליינע ישיבות, אלעס איז מיט זאליקא מיט ארויניקא, עניוועי זאגט ער, איך האב דא א גאנצע צוות, א קרו, און זיי האלטן אז זיי ווילן פאלגן וואס איר האט געזאגט, מען זאל קויפן אוט אוו טאון, א גרויסן שטיקל לאנד, מען זאל דארט האבן א ישיבה, מען זאל לערנען ענגליש געהעריג, כ'מיין מען זאל לערנען לימודי קודש אבער. מען זאל אריינלייגן גרויס דגוש אין קענען ענגליש אויכעט, און מען זאל ברענגען ארכיטעקטס, אינדזשענירס, און מענטשן וואס זאלן צולערנען דעם עולם, און זיי זענען מסכים אז איך זאל זיין דער ראש ישיבה. איך בין א מענטש א בר דעת, און מורא'דיג צו האלטן פון מיין ארבעט און פון אלעם, האב איך זיי געזאגט איך האב זייער אסאך ריזענס פארוואס איך וויל עס נישט טון. די ערשטע ריזען איז ווייל מארגען קומען די משוגעים איר קענט דאך די שטערן יצחק שטערן מיט די אלע שקצים וועט זיך מאן אנ צו זאגן ניין דו געסט אים געלט און מיינע כלי איז זיי געבן מיר פרנסה איז למעשה האב איך געזאגט איך וויל נישט מיט זיי האבן צו טון שטעל דיר פאר אז יואלי דער מוהרא"ש'נס תלמיד יואלי האט געוואלט מאכן א שטיקל ישיבה. קומען איצעלע פימפ, ער האט געמיינט ער קען שוין יעדן אנדרייען, האמיר אים געוויזן ער קען אונז נישט אנדרייען, איצט וועט אנגיין מיט זיינע מעשות, מ'זאל זיי צושפארן, און איך בין געשטאנען און געפייט מ'זאל זיי נישט צושפארן, דערזייט איך אז ער לערנט מ'זאל זאגן משניות אגאנצן טאג, א סאטמארער בחור זאגט דאך דאס אויך נישט, עניוועי, ס'איז דורך געגאנגען, ווייל איצעלע פימפ האט געזען אז נחום ראזענבערג שלאגט זיך, ער וועט זיי נישט געווינען. עניוועי, זאג איך מארגן וועט קומען איינער עס אנדרייען, און נאכדעם וועט קומען זאליקא, זאליקא דער שייגעץ שרייבט בריוון אז מ'זאל דעם ארויסלאזן, יענעם ארויסלאזן, איך מיין דא האסטו א הויז פול מיט מנאפים, מ'דארף זיי נאך אלע ארויסלאזן אויכעט? נישטא קיין שכל ביי אונז. זאג איך און נאכדעם וויל איך דיר זאגן נאך אפאר נקודות וואס עטס דארפטס פארשטיין. די ערשטע נקודה איז אז ווער עט קומען? נאר אזאלעכע צובראכענע נשמות, צרות ועניות, נעבעך, צובראכענע נשמות. אז זיי דארפן נישט קיין ישיבה, זיי דארפן גיין פאר העלפ א גאנצן א פאר שעה יעדן טאג צו א שעה צוויי, ס'איז א דיפרענט קיינד אוו ישיבה. איז במילא שטאט צו נעמען א ראש ישיבה בעסער זאלסט נעמען א גוטן סייקייטריסט, א היימישן א שומר תורה ומצוות, און ער וועט וויסן ווען צו טראגן יענעם אין משוגעים הויז און ווען ער זאל אים געבן העלפ, א נארמאלער מענטש איז נישט די סעלושען צו אזא ישיבה, ס'איז אזוי ווי מען זאל נעמען איינעם וואס ער איז א גוטער ראש ישיבה, מען זאל אים אריינטראגן אין שפיטאל און זאגן דו וועסט ווערן היינט דער הויפט דאקטער. דעט דזשאסט דאזענט ווארק, די חברה דארפן היסטארי, די חברה דארפן ערנסטע העלפ. און נאכדעם זאג איך פאר יענעם, איך בין שוין ריטייערט, איך בין א פוילער מענטש, מיין ווייב זאגט אייביג, עס קומט פאר פסח, זאגט זי, פארוואס ביסטו אזוי פרייליך מיטן פסח, איך קען דאך דיך, דו האסט אין דיין לעבן נישט געארבעט א טאג אין מצרים, דו האסט דיך געדרייט צווישן די טראפן, סאו וואס ביסטו אזוי פרייליך מ'האט ארויסגעצויגן אידן פון מצרים? וויל פאר מיין ווייב זאגן א מעשה מיטן הייליגן קדושת לוי, א איד האט זייער געטאנצט שמחת תורה מיט די תורה, פרעגט אים דער קדושת לוי, וואס פרייסטו דיך מיט די תורה, דו קענסט דאך נישט לערנען, ביסט א גרויסער עם הארץ, זאגט ער רבי, ווען מיין שכן מאכט חתונה זיין בת יחידה גיי איך נישט טאנצן אזוי ווי איך וואלט געווען דער הויפט מחותן, איז דאך מיין שכן, זאגט אים דער רבי, ווייסט וואס דארט שטייט, דו פרייסט דיך, איך פריי מיך ווייל דו פרייסט דיך, זאג איך מיין ווייב, איך פריי מיך אז מ'האט ארויסגעלאזט די אידן, נישט פאר מיר, זיי האט מען ארויסגעלאזט. זאג איך שבט לוי האלט אויך פסח, כאטשיג זיי האבן אויך נישט געארבעט. עניוועי, איז גיי ווילסטו יעצט ביי די סיקסטי עיט זאל איך אנהייבן צו ארבעטן? איי דאנט טינק דו קענסט דאס באווייזן. דער איינציגער וואס האט עס באוויזן איז געווען דער סאטמאר רבי. אין סיקסטי פייוו ווען ער איז געקומען אויף אמעריקע צו פיפטי פייוו און ער האט אנגעהויבן צו בויען א נייע קהילה מיט. סקרעטש. עניוועי, איך האלט נישט דערביי. נאכדעם זאג איך אים די אמת'ע טעם פארוואס איך האלט נישט דערביי זאל איך דיר זאגן. כ'וועל דיר מגלה זיין דעם סוד. איך האלט נישט דערביי וועגן דעם ווייל ס'וועט אדורכגיין א יאר, זיין עטליכע תלמידים וואס וועלן מצליח זיין און אסאך וואס וועלן נישט מצליח זיין. און מ'וועט זען אז די בחורים דרייען זיך אין די גאס און זיי וועלן זיך נאך דרייען מיט מיידלעך און מיט אנדערע זאכן. און מ'וועט זאגן דעיס איז נחום ראזענבערג'ס תלמידים, ליטל דו דעי נאו אז ווען איך האב זיי איבערגענומען זענען זיי שוין געווען נעבעך אפגעהאקט דעם קאפ, ס'איז שוין געווען סוערס ונרבות, מ'האט שוין געטון מיט זיי וואס מ'האט געוואלט, מ'האט זיי שוין אנגעווארפן פון איין חדר צום צווייטן, איך זאל ארייננעמען דעי דזשאנק און דעי גארבידזש, און נישט דזשאנק זענען הייליגע אידישע קינדער נאר אונז האבן מיר זיי אין דר'ערד געלייגט. איך זאל דאס ארייננעמען און איך זאל ארבעטן מיט זיי, און אויב ס'איז נישט געלונגען וועט מען זאגן איך בין א פעיליער, איך וויל נישט יוסף מייזל זאל זיין א פעיליער, איך וויל די אלע אהרן, זלמן לייב און דער סיגעטער, די אלע וואס האבן אומגעברענגט די אלע קינדער, די זאלן זיין די בלעים פאר די אלע פעיליערס, ביז איין טאג וועט זיך דער עולם בארעכענען און זיי געבן נישט מער קיין געלט, ווייל. א קיין שום סי אי או ווען מען פירט א ביזנעס ער קען נישט בלייבן אויב ער קען נישט באווייזן טאטעל פערפארמענס, סאו עטס זאלטס עס עפענען, עטס זאלטס ארויסווארפן די גארבידזש, עס זאלן אוועק גיין פיר מיידלעך האבן זיך שוין געשמדט עמטליך, צוויי וואס מען ווייסט זיי גייען, און ווער עס איז נישט געשמדט איז אויך געשמדט, זיי גלייבן גארנישט אין תורת משה האב איך שוין געזאגט. און למעשה איך גיי זיי נישט פאררעכטן. עטס ווילטס ווארפטס ארויס אלע אלטע אנגעשטעלטע און הייבט אן עפעס ניי. איך וויל ענק זאגן ווען וויזניץ האט געהאט א מרידה איז ר' חיים מאיר האט געוואלט מען זאל סעיוון אפאר מענטשן למשל דוד לייב שווארץ מיט אנדערע און ר' משה'לע האט געטענה'ט דו מאכסט א טעות ווייל די די אייער וואס דו לאזט איבער דעם אמאל ווערן גרויסע מענטשן א איי ווערט געבוירן א טשיקן און אויב זענען פארסאמט וועלן זיי פארסאמען יעדן איינעם. כ'וויל בשום אופן נישט. און ר' חיים מאיר האט געווינען, און נאכדעם האט זיך נאכאמאל אויפגעשטעלט נאך א מרידה און נאך א מרידה. כ'וויל ענק זאגן איין זאך, טעיק קעיר אוו יור גארביטש יור סעלף. יעצט אונז דארף מען נישט עפענען א ישיבה פאר די בחורים, אונז דארף מען עפענען א ישיבה פאר די מחנכים מיט די מגידי שיעורים, ביקאוז דעי דיד א טעריבל טעריבל דעמעדזש. און איך האלט מיך נישט ביים אראפזעצן מיט ענק, איך האלט נישט ביים, עס איז זיכער יעצט א. סקעיפגאוט, זוך א סקעיפגאוט, דער גביר העט געבן איין מאל צוויי מאל געלט, איין יאר צוויי יאר, און מען זאגט איז קוק די בחורים האבן נישט מצליח געווען, זיי קענען נישט מצליח זיין, סא האסט אפגעהאקט ביידע פיס, יעצט ווילסטו זיי זאלן אנהייבן צו וואקן, דער נאט גאוינג טו בי עיבל טו דא איט, סאו איטס נאט גאנע ווארק, און איך האלט נישט ביי זיין ענקער כפרה הינדל, טעיק קעיר אוו יור דזשאנק ענד אוו יור גארבעדזש יור סעלף, יו קריעיטעד איט, טריי טו פיקס איט. יעצט ווען איך זאג אויף די קינדער דזשאנק מיין איך נישט חלילה זיי זענען דזשאנק, זיי זענען וואוילע אידישע קינדער, מען האט זיי נאר נעבעך נישט געגעבן קיין חינוך, מען האט זיי געגעבן א קרומען חינוך, און למעשה קענען זיי נישט קומען צו זיך, קענען נישט זיין געהעריג סוקסעספול אזוי ווי א נארמאלער מענטש, מען האט זיי געגעבן נישט קיין שכר, מען האט זיי געגעבן שלעק פאר גארנישט, און נאך האבן זיי זיך געטראפן שלעכטע חברים און זענען אויף דראגס, צו דעם דארף מען האבן פראפעשענעל פראפעשענעל פיפעל. א פרייליכן א לעכטיגן שבת.